מען האלט די גמרא דף נ ה, מען הייבט אן נ ד עמוד ב' צוויי שורות פון אונטן, שאל ר' חנינא בן עגיל את ר' חייא בר אבא, מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב? שטייט איינע פון די עשרת הדברות כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אין די דברות האחרונות אין ואתחנן ווערט צוגעלייגט למען ייטב לך, והארכת ימים, אין דיברות הראשונות שטייט נישט די הוספה למען ייטב לך, פארוואס? אמר לו האט רבי חייא בר אבא געענטפערט, עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב, אנשטאטס זאלסטו מיך פרעגן פארוואס דא שטייט יא טוב און דא נישט, שאלני אם נאמר בהם טוב אם לאו, פרעג מיך בכלל צו ס'שטייט טאקע טוב, שאיני יודע אם נאמר בהם טוב אם לאו, איך ווייס נישט צו ס'שטייט יא צו ס'שטייט נישט. לכאורה איז עס א פליאה עצומה די פני יהושע מוטשעט זיך וואס הייסט? יעדער קינד אין חדר ווייסט אז אין דברות הראשונות שטייט נישט למען יטב לך. מאך אויף א חומש עסטו זעהן וואס איז געווען די ספק ער ווייסט נישט צו ס'שטייט יא צו ס'שטייט נישט. און די פני יהושע האט א גאנצע שטיקל דארטן על פי דרוש אבער די תמצית הדברים וואס עס קומט ארויס איז אז באמת די רבונו של עולם האט געזאגט עשרת הדברות צוויי מאל ברענגט ער חזל'ס איינמאל האט ער געזאגט בדיבור בבת אחת און נאכדעם האט ער מפרש געווען בזה אחר זה. ס'דא אנדערע חילוקים צווישן דיברות ראשונות און אחרונות, חוץ די למען יטב לך. און דאס האט די גמרא נישט געפרעגט וואס עפעס דא שטייט אזוי און דארטן שטייט אזוי. אבער די אנדערע שינויים איז די פשט בעצם ס'איז די זעלבע ענין נאר ס'שטייט באופן שונה איז ממילא. איז דא חז"ל שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו באמת די אלע שינויים די רבונו של עולם האט געזאגט ביידע מ'האט עס געשריבן אין צוויי באזונדערע פרשות אבער אלץ האט די רבונו של עולם געזאגט אבער דא איז נישט מסתבר דאס איז נישט דומה צו שמור וזכור שמור וזכור שטייט זכור את יום השבת לקדשו שמור את יום השבת איז ממילא ס'איז א אנדערע לשון די זעלבע ענין איז קען מען זאגן אז די רבונו של עולם האט געזאגט ביידע אבער דא שטייט דאך כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך ביי ביידע איינע לאזט אויס למען יטב לך און איינע נישט איז יש דברים בגו, האט רב אח האט רב האט רב חייא בר אבא געוואלט וויסן, איז עס די פשט אז דער רבונו של עולם האט עס טאקע נישט געזאגט די ערשטע מאל, אדער ניין דער רבונו של עולם האט עס יא געזאגט נאר מען האט עס נישט געשריבן אין פרשת יתרו, דאס איז געווען די שאלה, איז שאלני אם נאמר בהם טוב מיינט צו דער רבונו של עולם האט געזאגט טוב און מען האט עס נישט געשריבן, צו דער רבונו של עולם האט עס נישט געזאגט. אויף דעם זאגט די גמרא, האט ער געזאגט כלך אצל ר' תנחום בן חנילאי, שהי' רגיל אצל ר' יהושע בן לוי שהי' בקי באגדה, ר' תנחום האט זיך געדרייט מיט ר' יהושע בן לוי און ער האט געהערט פון אים אסאך דברי אגדה, אפשר האט ער געהערט א פשט, אזל לגביה, איז ער געגאנגען צו ר' תנחום, אמר ליה ממנו לא שמעתי, איך האב נישט געהערט פון ר' יהושע בן לוי גארנישט, אלא, כך אמר לי שמואל בר נחום, אחי אמו של ר' אחא ברבי חנינא, דער פעטער פון רבי אחא בר חנינא ואמרי לה אבי אמו של רבי אחי בר חנינא דער זיידע פון רבי אחי בר חנינא האט ער מיר געזאגט אזוי הואיל וסופן להשתבר אז די רבונו של עולם האט עס יא געזאגט נאר מען האט עס נישט געשריבן טאקע ווייל דאס איז געווען לוחות הראשונות און לוחות הראשונות איז סופן להשתבר פרעגט די גמרא איז ממילא וואס וכי סופן להשתבר מאי הוה אמר רב אשי חס ושלום פסקה טובה מישראל וויבאלד ס'וואלט געשטאנען אין די לוחות הראשונות למען ייטב לך און ס'וואלט צובראכן געווארן, דאס וואלט מורה געווען אז ס'גייט אויפהערן די טובה, ממילא האט מען נישט געוואלט שרייבן כדי ס'זאל נישט נפסק ווערן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יהושע הרואה ט' בחלומו, אין די חלום זעהט ער די אות ט', סימן יפה לו, ס'איז א גוטע סימן, ס'וועט אים גיין גוט, פארוואס? מאי טעמא? אילימא משום דכתיב טוב, ווייל די ווארט טוב הייבט זיך אן מיט א ט', איז ט' איז א סימן פאר טובה. פרעגט די גמרא, ס'דא אנדערע ווערטער וואס הייבן זיך אן מיט א ט', אימא שטייט א פסוק וטאטאתיה במטאטא השמד, אז דער רבונו של עולם גייט חרוב מאכן דארט אין בבל, איז א לשון פון חורבן. זאגט די גמרא חד ט' קאמרינן, איך רעד ווען מען זעט איין ט', דאס איז משמע טוב, טאטאתיה וואלט געדארפט שטיין מיט צוויי ט'עס'ן. פרעגט די גמרא ס'דא אנדערע ווערטער וואס האבן איין ט' און ס'איז נישט קיין גוטע סימן, אימא טומאתה בשוליה, שטייט א פסוק אין איכה טומאתה בשוליה, ס'איז א גנאי פאר כלל ישראל, אויך הייבט זיך אן מיט א ט'. זאגט די גמרא ט' בית קאמרינן, טאמער מ'זעהט די אותיות ט' בית אין א חלום, דעמאלטס איז דאס די ווארט טב, דאס מיינט טאקע גוטס. פרעגט די גמרא ס'דא אנדערע ווערטער וואס הייבן זיך אן מיט ט' בית, אימא טבעו בארץ שעריה, ס'איז אויך א פסוק אין איכה. איז אויך נישט קיין גוטע סימן. זאגט די גמרא לעולם מיינט מען דא ווער ס'זעהט די אות ט' אליין. וואס איז די מעלה פון אות ט'? אלא הואיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה. די ערשטע מאל ס'ווערט געשריבן אין די תורה די אות ט' איז בנוגע די ווארט טובה, שמבראשית עד וירא אלקים את האור לא כתיב ט'. די ערשטע מאל ס'שטייט ט' איז וירא אלקים את האור כי טוב, די ווארט ט' פון טוב, ס'איז די ערשטע מאל ס'שטייט ט'. זעהט מען פון דא. ר' גדלי' שארר ברענגט עס אראפ אסאך אין זיין ספרים בשם ר' צדוק, אז ווען די תורה רעדט וועגן א געוויסע ענין, די ערשטע מאל ס'ווערט דערמאנט אין די תורה, דארט איז די עיקר. דא זעהט מען, די פרי צדיק זאגט אז פון דא זעהט מען דאס, אז די ערשטע מאל ס'שטייט ט' אין די תורה איז די עיקר. די ערשטע מאל ס'שטייט ט' איז ביי די ווארט טוב, ממילא די עיקר משמעות פון ט' איז טובה. ואמר רבי יהושע בן לוי נאך א ענין פון א חלום, הרואה הספד בחלומו, ער זעהט די ווארט הספד, איז א ראיה איז א סימן אז חסו עליו מן השמים, מן השמים האט מען מרחם געווען אויף אים, ופדו מען האט אים אויסגעלייזט פון צרות, ווייל הספד איז אזוי ווי חספד ווייל די ה' און די ח' איז מתחלף, און חס, חס איז א לשון פון רחמנות, פד, פד איז א לשון פון פדו, אויסגעלייזט, איז מיינט מען אז חסו עליו ופדו, און זאגט די גמרא הני מילי בכתבא. מען האט געזען די ווארט געשריבען הספד, נישט מען האט עס געהערט, נישט מען האט געזען א הספד, מען האט געזען די עצם ווארט הספד געשריבען. שטייט אין משנה וכן חיה ועוף כיוצא בהם, די אלע פאר די אלע פלעצער אין די תורה ווי ס'שטייט שור חמור בהמה איז לאו דווקא די מינים נאר הוא הדין חיה ועוף אויך, די זעלבע זאך בנוגע די ענין פון כלאים, הגם ס'שטייט דארטן. בהמתך איז דאס כולל חיות ועופות אויך, אמר ריש לקיש כאן שנה רבי, בנוגע די משנה האט רבי געלערנט אז תרנגול, טווס, ופסיוני, ס'איז דריי אנדערע סארט פייגלעך, תרנגול איז דאך א קאטשקע, טווס איז עפעס פאווען בלעז זאגט רש"י, פסיוני איז א סארט סלאוו, די זענען דריי מיני פייגלעך, און ממילא כלאים זה בזה, דאס הייסט אין די משנה זעהט מען נישט עפעס וועגן די דריי פייגלעך, אין די משנה זעהט מען אז עופות זענען בכלל כלאים, אן די משנה וואלט איך נישט געוואוסט אז עופות, אפשר דווקא בהמות, די משנה שטייט אז סאיז איסור כלאים זה בזה אפילו עופות, זאגט אונז רבי אז דעי דריי פייגלעך איז דריי מיני עופות, די כלאים פון עופות איז דווקא איין מין מיט א צווייטע מין, זאגט אונז רבי די זענען דריי מינים, פרעגט די גמרא פשיטא וואס איז די חידוש, עס איז פשוט סאיז דריי אנדערע פייגלעך, אמר רב חביבא משום דרבו בהדי הדדי, וויבאלד דעי דריי פייגלעך דרייען זיך צוזאמען כסדר זענען נתגדל אייביג צוזאמען, איז מהו דתימא מין חד הוא אפשר בשורש איז דאס אלץ איין מין אויב אזוי איז נישט דא קיין כלאים קא משמע לן אז ס'איז אנדערע מינים אמר שמואל אווז ואווז הבר דאס הייסט א אווז איז א איז א קאטשקע און ואווז הבר איז א ווילדע קאטשקע די ביידע כלאים זה בזה ס'הייסט צוויי מינים ס'נישט די זעלבע אווז און אווז הבר איז א אנדערע מין מתקיף לה רבא בר רב חנן, מאי טעמא, פון ווי נעמסטו צו זאגן אז ס'איז א אנדערע מין? וואס איז די חילוק צווישן זיי אז דאס איז גורם עס איז אן אנדערע מין, אילימא משום דהאי אריך קועיה והאי זוטר קועיה די קועיה מיינט די די די ביק אין ענגליש, רש"י זאגט אויך דא אין בלעז, ביק בלעז, די די מויל האט אזא גרויסע ביק אין פראנט פון דעם, איז דער איז לאנג און דער איז קורץ, ממילא וויבאלד ס'איז דא א חילוק אין די גודל פון די איברים איז עס משמע אז ס'איז א אנדערע בהמה. ס'איז א אנדערע סארט באשעפעניש. פרעגט די גמרא, טאמער דאס איז א ראיה אלא מעתה, גמלא פרסא וגמלא טייעא, א קעמל וואס קומט פון פרס און א קעמל וואס קומט פון אראביע, וועסטו מיר אויך זאגען אז וויבאלד דהאי אלים קועיה דער האט א דיקע האלז, והאי קטין קועיה דער האט א שמאלע האלז, וועסטו מיר זאגען הכי נמי דהוו כלאים זה בזה אז ס'פארהאן איסור כלאים ווען מ'איז מרביע איינס אויפן צווייטע אז ס'איז צוויי באזונדערע מינים אוודאי דאס איז איין מין. אלא אמר אביי דאס וואס איך ווייס אז די צוויי קאטשקעס די אווז און די אווז הבר זענען צוויי מינים איז נישט ווייל די איברים זענען גרעסער איינס פון די צווייטע, נאר עס איז דא א גרעסערע חילוק אין די מציאות זה ביציו מבחוץ זה ביציו מבפנים, אז די די ביצים פון די זכר ביי אווז הבר זענען ניכר פון אינדרויסן, מה שאין כן פון די נארמאלע אווז איז דאס נישט ניכר אינדרויסן עס איז באהאלטן אינעווייניג אין די גוף ממילא איז דאס א יסודות'דיגע חילוק און דאס זאגט אונז אז עס איז א צווייטע מין. זאגט די גמרא ווייטער, ר' פפא אמר, אן אנדערע סימן צווישן די צוויי צו מברר זיין אז עס זענען צוויי מינים באמת, הא טעינא חדא ביעתא בשיחלא, והא טעינא כמה ביעתא בשיחלא. איינער פון זיי, די אווז הבר, טראגט נאר, האלט נאר איין איי אויף אמאל, נאך ס'גיט ארויס די איי, דעמאלטס קומט אריין אין גוף א צווייטע איי, מה שאין כן די אנדערע אווז, די נארמאלע אווז, קען האלטן אפאר אייער אינעווייניג אויף איינמאל. ממילא איז אויך א יסודות'דיגער חילוק וואס ווייזט מיר אז ס'איז א אנדערע סארט מין. אמר רבי ירמיה אמר ריש לקיש המרביע שני מינים שבים, לוקה, פשוט מיינט מען דא פיש, שטייט טאמער מ'איז מרביע איין מין אויף א צווייטע איז מען לוקה אלץ כלאים. יעצט, תוס' ברענגט פון די ר"י בר יהודה ער האט מגיה געווען נישט המרביע נאר המנהיג, אז איינער פירט עפעס א שיף דורך די צוויי פיש אין די ים, שלעפן צוויי מינים פון פיש שלעפן א שיף לאמיר זאגן, איז דא א פראבלעם אלס מנהיג פון כלאים, נישט אלס הרבעה פון כלאים, ווייל ער ברענגט א בראשית רבה און א ירושלמי אז אין מציאות איז אי אפשר מרביע צו זיין איין דג אויף א צווייטע, איז ממילא טאמער איך בין גורס דא דגים מוז עס זיין הנהגה נישט הרבעה. תוס' זאגט אבער מען קען יא לערנען אז דא רעדט מען וועגן פיש, דא רעדט מען וועגן הרבעה און נישט הנהגה, נאר מען רעדט נישט וועגן פיש, שני מינים שבים מיינט ס'דא חיות הים, ס'מוז נישט זיין דווקא פיש, ס'דא אנדערע סארט זאכן, חיות הים, בריות וואס וואוינען אין די ים, נישט קיין פיש, און דארטן טאקע שייך א מציאות פון הרבעה. על כל פנים זאגט ער המרביע שני מינים שבים לוקה, פרעגט די גמרא מאי טעמא, יעצט וואס הייסט מאי טעמא, אונז האבן דאך געלערנט גזירה שווה כלאים פון שבת בהמתך בהמתך, זאגט תוספות יא אין בהמתך ליגט טאקע חיות עופות אבער נישט דגים, ווייל כלפי שבת פשטות איז נישט דא קיין איסור מחמר און שביתה ביי.

ביי ים שטייט דארטן אויך למינהו, און נאכדעם שטייט למינהו ביי די חיות און עופות פון די יבשה, איז לערנט מען די ים פון די יבשה, אזוי ווי ביי די יבשה איז דא די איסור פון כלאים, הוא הדין ביי דגים שבים. בעי רחבה, המנהיג בעיזא ושיבוטא מהו? איינער פירט א וואגען דורך א פיש און א ציג, דאס הייסט מען פירט א וואגען על שפת הים, די צוויי שטריק, איין שטריק גייט אריין אין די ים און א פיש שלעפט עס, און פון די יבשה אויף די שפת הים שלעפט עס א עז. מאי, איז דאס א פראבלעם פון לא תחרוש בשור וחמור יחדיו פון הנהגה בכלאים? לכאורה, ס'איז צוויי מינים, אונז האבן דאך יעצט געזאגט אז די גמרא האט געהאלטן פאר מילתא דפשיטא אז ס'איז שייך די ענין פון כלאים ביי פיש, לאמיר זאגן וואלסט געהאט צוויי פיש אין די ים וואס שלעפן עפעס, וואלט געווען כלאים, איז אויב אזוי, אזוי ווי איך האב א חיה און א בהמה צוזאמען איז א פראבלעם, איז א פיש און א בהמה זאל אויך זיין א פראבלעם. וואס איז די שאלה? מי אמרינן, כיוון דעיזא לא נחית בים ושיבוטא לא סליק ליבשה, א ציג קען נישט אריינגיין אין ים און א פיש קען נישט ארויפגיין אויף די יבשה, איז לא כלום עביד, דאס איז נישט קיין פראבלעם פון הנהגה ביחד, פארוואס פשטות מיינט די גמרא צו זאגן, שטייט לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, דווקא ווען זיי זענען צוזאמען, דא איז נישט שייך זאל זיין צוזאמען, דער מוז זיין ביבשה דער מוז זיין בתוך הים, אויב אזוי איז דאס נישט נכלל אין די איסור הנהגה פון כלאים, או דילמא, סוף כל סוף השתא מיהת קא מנהיג, למעשה די צוויי פירן עס צוזאמען, איז דאס א פראבלעם, הנהגה צוזאמען איז א פראבלעם, ס'מוז נישט זיין אז זיי זענען ביידע מחובר, ווען ס'פירט זיך דורך צוויי, צוויי מינים איז א פראבלעם. זאגט די גמרא מתקיף לה רבינא אלא מעתה טאמער דו ווילסט מיר זאגן אז ס'איז יא א פראבלעם הגם זענען נישט צוזאמען זענען צוויי מקומות איז אויב אזוי חיבר חיטה ושעורה בידו וזרע חיטה בארץ ושעורה בחוץ לארץ ס'איז די הלכה פון כלאי זרעים מ'נעמט חיטה און שעורה צוזאמען איז כלאים טאמער מ'נעמט א חיטה ושעורה און ער פלאנצט די חיטה ביי די גבול פון ארץ ישראל און די שעורה אויף די אנדערע זייט גבול אין חוץ לארץ הכי נמי דמחייב אוודאי דארט איז מען נישט מחויב, פארוואס? ווייל ס'איז צוויי אנדערע פלעצער, כלאים איז דווקא ווען זיי זענען מחובר צוזאמען, ווען ס'איז צוויי אנדערע פלעצער נישט, איז דא אויך, טאמער די כלאים פון די הנהגה איינס איז בים און איינס ביבשה נישט. זאגט די גמרא עס איז נישט קיין צושטעל, אין הכי נמי, ביי חיטים ושעורים ביסטו גערעכט אין די פאל, ארץ ישראל און חוץ לארץ איז טאקע נישט קיין כלאים אבער נישט ווייל ס'איז נישט צוזאמען, אמרי הכי השתא, עס איז נישט קיין צושטעל, התם, ארץ מקום חיובא, חוץ לארץ לאו מקום חיובא, די איסור כלאים, כלאי זרעים, ס'איז דאך א חובת קרקע, חובת קרקע אין נוהג אלא בארץ ישראל, איז חוץ לארץ איז נישט קיין מקום בכלל פון כלאים, איז דאס איז די פראבלעם, די סיבה פארוואס מ'איז נישט מחויב נישט ווייל זיי זענען נישט צוזאמען, זיי זענען צוויי פלעצער, ווייל איינס איז אין א מקום חיוב און איינס איז אין חוץ לארץ, דארט איז נישט קיין מקום חיוב בכלל, איז נישט שייך קיין שם כלאים, אבער דא הכא אידי ואידי חיובא הוא, סיי דגים זענען מעניונית צו די איסור פון כלאים בהנהגה, סיי עיזים,

שפארט איין זיין צאן אין א אין א דיר אין אזא פארם וואס עס האט ארום דעם א צוים, ונעל בפניה כראוי, און ער האט צוגעשפארט די טיר אזוי ווי ס'דארף צו זיין, זעהן מיר די גמרא כראוי מיינט א שמירה פחותה, א דלת וואס איז יכולה לעמוד ברוח מצויה, און אף על פי כן ויצאה והזיקה, ס'האט זיך עפעס ארויסגעדרייט פון די טיר, ס'איז אויפגעמאכט די שלאס, ס'איז ארויסגעגאנגען, פטור, ביסט אן אונס, דו האסט געמאכט א שמירה כראוי, יעצט ביסטו שוין נישט אחראי ס'איז אן אונס לא נעל בפניה כראוי ס'איז א שוואכע טיר ס'קען אפילו נישט שטיין ברוח מצויה ביסטו א פושע איז טאמער יצאה והזיקה ביסטו מחיוב נפרצה בלילה די טיר האט זיך צובראכן ביינאכט ס'איז אראפגעפאלן און די בהמה איז ארויסגעלאפן או שפרצוה ליסטים ליסטים האבן צובראכן די טיר און די בהמה איז ארויסגעגאנגען ויצאה והזיקה פטור יעצט לכאורה רעדט מען דא אז נעל בפניה כראוי, איז וואס איז די חידוש נפרצה בלילה דאס שטייט שוין נעל בפניה כראוי איז פטור, זאגט תוספות צוויי מהלכים, אדער די חידוש איז אז נפרצה, נפרצה איז אנדערש, פריער רעדט מען ער האט פארשפארט כראוי און די בהמה איז ארויסגעגאנגען ער האט אויפגעמאכט די טיר, נפרצה מיינט די טיר איז אראפגעפאלן, ווען ס'איז נפרצה דאס איז א זאך וואס האט א קול מענטשן הערן פון דעם, איז ביי נפרצה דווקא בלילה ביסטו פטור, ווייל בלילה ביסט געשלאפן האסטו נישט געהערט, אבער ווען ס'וואלט געווען בייטאג וואלט עס געווען א קול, יעדער איינער וואלט געהערט אז ס'איז נפרצה, וואלט די בעלים געדארפט קומען שנעל און אויפשטעלן נאך א וואנט. איז ממילא דארטן וואלט ער געווען מחיוב. אדער זאגט תוס' די פשט איז אז ווען נפרצה בלילה אפילו ער ווייסט יא, איז ער אויך פטור, וויבאלד ס'איז בלילה, בלילה איז נאך טונקל, מ'קען נישט זעהן ווי די בהמה איז, האט מען נישט מטריח געווען. פרצוה ליסטים איז די חידוש אז הגם די ליסטים האבן עס אויפגעבראכן זענען די ליסטים אויך נישט מחיוב, לאפוקי די נעקסטע פאל פון די משנה, הוציאוה ליסטים, טאמער די ליסטים האבן אויפגעמאכט די טיר און זיי האבן ארויסגעשלעפט בידיים די בהמה און די בהמה האט מזיק געווען דעמאלטס ליסטים חייבים ווייל זיי זענען דאך גנבים אויף די בהמה איז דאס ברשותן זענען זיי אחראי. הניחה בחמה זאגט רש"י דא רעדט מען ס'איז געווען א שמירה. פחותה ס'איז געווען נעל בפניה כראוי וואס נארמאל אין די משנה איז געשטאנען טאמער ס'איז נעל בפניה כראוי ויצאה איז פטור אבער וויבאלד ער האט עס געלאזט אונטערן זון איז דעמאלטס נעל בפניה כראוי נישט גענוג ווען העלפט א שמירה פחותה נארמאל אבער ווען ס'איז אונטער א הייסע זון און די זון באקט יעדע נארמאלע בהמה טוהן וואס ס'קען זיך ארויסצודרייען פון דארטן איז אויב אזוי א דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה איז נישט גענוג פאר א בהמה וואס ליגט אונטער די זון ממילא איז עס א פשיעה או שמסרה לחרש שוטה וקטן, ער האט איבערגעגעבן פאר א חרש שוטה וקטן, אפילו ער האט פארשפארט די טיר, אבער טאמער זיי זענען די אחראים אויף די בהמה איז דאס א פשיעה, זיי קענען דאך נישט היטען קיין בהמה, און דאס איז ווייטער א פשיעה. איז איז הניחה בחמה או שמסרה לחרש שוטה וקטן ויצאה והזיקה חייב. מסרה לרועה, דא רעדט מען א רועה בן דת, ער גיבט איבער די בהמה צו א פאסטוך, נכנס הרועה תחתיו, איז די רועה במקום די בעלים, יעצט איז ער אחראי, טאמער ס'גייט ארויס און ס'איז מזיק, איז ער מחיוב. די רועה איז מחויב נפלה לגינה, האסט געהאט א בהמה אין דיין רשות, ס'איז אראפגעפאלן פון דיין רשות צו א רשות וואס איז אונטער דיין רשות, אריין אין יענעמ'ס גינה און ס'האט מזיק געווען, אדער ס'איז געפאלן פון רשות הרבים אין יענעמ'ס גינה, ונהנית, פשטות, מ'וועט זען די גמרא, ס'רעדט זיך אז די בהמה האט געהאט הנאה אז ס'האט זיך נישט צוקלאפט, ס'איז געפאלן אויף ווייעכע פירות און ירקות און דאס האט. אפגעשטעלט די קלאפ, איז דאס געווען די הנאה וואס די בהמה האט, איז משלמת מה שנהנית, ער דארף נישט צאלן די היזק, לאמיר זאגן ער איז געפאלן אויף א גאנצע שורה פון פירות, מוז ער נישט צאלן די שוויות פון יענע שורה פירות, ער מוז צאלן פשוט אלס די הנאה, אלס די היזק איז דאך אן אונס, ער איז געפאלן, ער מוז צאלן וואס ער האט הנאה געהאט, למעשה ער וואלט געצאלט די בעלים, די בעלים וואלט דא געצאלט אז מען זאל עפעס אראפלייגן קישענעס וכדומה, כדי ס'זאל זיין ווייעך די מקום אז די בהמה זאל זיך נישט מזיק זיין ווען ס'פאלט אראפ. איז דאס וואס ער וואלט געצאלט אראפצולייגן נישט נישט אוודאי וואלט ער נישט געצאלט פאר פירות, ער וואלט געצאלט פאר שמאטעס וכדומה על כל פנים אויף דאס וואס ער וואלט אויסגעגעבן כדי די בהמה זאל נישט פאלן אויף קיין הארטע זאך, אויף דעם איז ער מחויב צוצושטעלן מה שנהנית. טאמער ס'איז ירדה כדרכה והזיקה, ער האט עס נישט געהיטן כראוי און ס'איז אראפגעגאנגען, ס'האט מזיק געווען, ס'האט אויפגעגעסן יענעמ'ס פירות, דעמאלטס איז ער א מזיק, א מזיק פון שן, אדער א מזיק פון רגל, טאמער ס'איז צוטרעטן, איז משלמת מה שהזיקה, דעמאלטס דארף מען צאלן די היזק, נישט נאר די הנאה. כיצד משלמת מה שהזיקה? איז וויל די גמרא זאגן, מ'שאצט נישט אפ די פירות, לאמיר זאגן מ'האט אויפגעגעסן א גאנצע ערוגה פון פירות, זאגט מען נישט מ'זאל אפשאצן די ערוגה וויפיל מ'קען פארקויפן א ערוגה פירות, ניין, דאס איז צופיל, נאר שמין בית סאה באותה שדה, מ'נעמט א שיעור פון א בית סאה, ס'איז א געוויסע סכום פון קרקע, א פעלד וואס איז גרויס א בית סאה וואס האט אין זיך כמה ערוגות און מען זעהט כמה היתה יפה ווען ס'האט אלע ערוגות וכמה היא יפה יעצט נאך די בהמה האט אויפגעגעסן אן ערוגה און די חילוק דאס איז וואס ער דארף צאלן ווייל א מענטש ווען ער צאלט פאר א ערוגה בפני עצמה צאלט ער מער ווען ער קויפט א גאנצע בית סאה נעמט ער נישט אראפ פון די פרייז צופיל מחמת ס'פעלט איין ערוגה איז ממילא דאס איז די חשבון. רבי שמעון אומר ס'ווענדט זיך, טאמער אכלה פירות גמורים טאמער ס'האט געגעסן צייטיג פארצייטיגטע פירות בהמות וואס זענען שוין געצייטיגט זענען גוטע פירות איז דעמאלטס משלמת פירות גמורים מוז זי צאלן ממש די שוויות פון די פירות אם סאה סאה אם סאתים סאתים גענוי וויפיל ס'האט געגעסן אזויפיל מוז זי צאלן ווען זאג איך אז מ'קען אפשאצן כלפי די פעלד כמה היתה יפה וכמה היא יפה דאס איז דווקא ווען ס'האט געגעסן פירות שאינם גמורים נישט קיין געצייטיגטע פירות תנו רבנן די משנה געשטאנען כונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי, וואס מיינט כראוי, איזהו כראוי איזהו שלא כראוי, וואס פאר א שמירה איז כראוי אז מ'איז פטור, דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה טאמער ס'קען שטיין אין פראנט פון א נארמאלע ווינט און ס'פאלט נישט אראפ דאס איז כראוי ממילא איז מען פטור, שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אפילו א נארמאלע ווינט בלאזט עס אראפ, זהו שלא כראוי דאס איז א פשיעה און דארטן איז ער חייב. אמר רבי מאני בר פטיש מאן תנא מועד דסגי ליה בשמירה פחותה, אונזער משנה רעדט וועגן א מועד, ווייל מען רעדט דא וועגן צאן וואס איז שן ורגל ווי די גמרא גייט באלד מסביר זיין, און שן ורגל כידוע איז נישט דא קיין תם און מועד ס'איז מועדים מתחילתם דאס איז די הזיקו מצוי דאס איז נארמאל, און דא שטייט אין די משנה אז ס'איז גענוג נעל בפניה כראוי צו פטר, און נעל בפניה כראוי איז א דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, דאס איז א שמירה פחותה, א שמירה מעולה וואלט געמיינט א דלת שיכולה לעמוד אפילו ברוח שאינה מצויה, שטייט אין די משנה אז ביי א מועד, שמירה פחותה איז גענוג, ווער איז דער תנא? זאגט די גמרא רבי יהודה היא, דתנן וואס די משנה האט שוין געהאט פריער, קשרו בעליו במוסרה, די בעל די די באלעבאס פון די שור האט צוגעבינדען די שור מיט א שטריק, אדער ונעל לפניו כראוי ער האט עס פארשפארט כראוי ווי ס'דארף צו זיין, א שמירה פחותה דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, און אף על פי כן איז יצא והזיק. איז אחד תם ואחד מועד נישט קיין נפקא מינה א בהמה תם אדער מועד איז חייב, דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז סיי תם סיי מועד איז נישט גענוג קיין שמירה פחותה מען דארף האבען א שמירה מעולה, ממילא אונזער משנה וואס שטייט דא אז ביי מועד איז גענוג א שמירה פחותה קען נישט גיין ווי ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז א מועד דארף האבען שמירה מעולה, ר' יהודה אומר תם חייב, א תם וואס מען האט געמאכט א שמירה פחותה איז טאקע חייב, מען האט געדארפט מאכען א בעסערע שמירה, אבער מועד פטור, באזונדער גזירת הכתוב שנאמר ביי מועד שטייט אז די תורה האט מחייב געווען נזק שלם ווען ולא ישמרנו בעליו טאמער די בעלים האט עס נישט אפגעהיטן, אבער ושמור הוא זה טאמער ער האט עס אפגעהיטן נישט קיין נפקא מינה ווי גרויס די שמירה געווען אפילו שמירה פחותה טאמער ס'איז שמור איז נישט דא קיין חיוב ממילא האט די תורה מגלה געווען אז ביי מועד איז גענוג א שמירה פחותה. קומט אויס אונזער משנה שטימט זייער גוט לויט רבי יהודה. די משנה רעדט זיך וועגען א מועד, שן ורגל, און ס'שטייט שמירה פחותה איז גוט. דאס איז די שיטה פון רבי יהודה אז מועד איז גענוג א שמירה פחותה, תם טאקע נישט אבער מועד יא. רבי אליעזר אומר דאס א דריטע שיטה וואס ער האלט אז אפילו א שמירה מעולה העלפט אויך נישט. אין לו שמירה אלא סכין, א בהמה קען מען נאר אפהיטן דורך שעכטן. כל זמן ס'לעבט קען מען עס נישט היטן אפילו א דלת שיכולה לעמוד בפני רוח שאינה מצויה, פאר א בהמה איז דאס נישט קיין. שמירה. איז קומט אויס די משנה גייט לויט רבי יהודה, זאגט די גמרא ס'נישט קיין ראיה, אפילו תימא רבי מאיר, קענסט אפילו מוקים זיין די משנה זאל גיין אליבא דרבי מאיר, איי רבי מאיר זאגט אז אפילו א מועד דארף האבען א שמירה מעולה אין אונזער משנה שטייט ס'איז גענוג א שמירה פחותה, שאני שן ורגל דהתורה מיעטה בשמירותן, ווען האט רבי מאיר געזאגט אז מועד דארף האבען שמירה מעולה,

ברענגט די גמרא א מקור, בור, פון ווי ווייס איך ס'איז גענוג אז די בעלים קען אפהיטן מיט א שמירה פחותה דכתיב כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו, ווען ביסטו מחיוב ווען עס איז נישט צוגעדעקט, הא כסהו פטור, לערנט רש"י אז צודעקן איז נישט קיין שמירה מעולה, שמירה מעולה איז אנשטאפן די בור, צוריק אנפילן מיט קרקע. אבער לאזן די לאך נאר צודעקן פון אויבן איז א שמירה פחותה, און ס'איז מבואר אין די פסוק אז ביסט מחיוב דווקא ווייל ס'איז נישט געווען קיין כיסוי, אבער ווען וואלסט מכסה געווען ביסטו פטור, הגם ס'איז א שמירה פחותה זעט מען תורה ממעט בשמירת אש, וואס שטייט אין פסוק שלם ישלם המבעיר את הבערה דער וואס האט אנגעצינדן די פייער, ס'וואלט נישט געדארפט שטיין המבעיר ס'וואלט קענען שטיין שלם ישלם את הבערה ווער? פארשטייט זיך דער וואס האט געמאכט די פייער, נאר המבעיר קומט צו לערנען עד דעביד כעין מבעיר, מבעיר מיינט אז איך גיי ממש און איך פארברען עפעס, איך נעם א פייער און איך צינד אן א גדיש. דאס איז פארשטייט זיך אליין דאס איז א פשיעה. איז די חיוב פון אייש ווען איינער צינד אן א פייער און די פייער גייט מיט א רוח און פארברענט עפעס, איז דווקא דעביד כעין מבעיר, האסט געטון ממש א פשיעה אזוי ווי מבעיר, דאס הייסט האסט בכלל נישט געהיטן, אבער טאמער האסט געמאכט עטוואס א שמירה איז שוין גענוג.

בשדה אחר, ס'איז כאילו ער געגאנגען ער האט געגעבן די בהמה צו עסן, בשדה אחר. איז די תורה קומט מגלה זיין אז ווען איז די בעל הבהמה מחיוב עד דעביד כעין וביער דווקא טאמער ער איז שולדיג און ער האט געטוהן כעין וביער אזוי ווי ווען ער גייט און ער גיבט די בהמה צו עסן בידיים פארשטייסטו אז ער איז חייב איז הוא הדין ווען ער היט נישט די בהמה בכלל און די בהמה גייט פון זיך אליין עסן איז ער מחיוב אבער טאמער ער האט עפעס געהיטן איז שוין גענוג אפילו א שמירה פחותה רגל דכתיב ושילח ושילח איז משמע עד דעביד כעין ושילח האט אריינגעשיקט די בהמה ביי יענעם אין רשות, אונז ווייס מען דאך רגל איז מחיוב אפילו וואס ס'גייט פון זיך אליין, אבער דווקא טאמער ס'איז דומה צו ושילח, אזוי ווי ושילח ווען ער שיקט עס אריין איז דאך ממש א פשיעה, איז הוא הדין ווען ס'גייט פון זיך אליין דווקא ווען ס'איז א פשיעה האט גארנישט געטון צוריקצוהאלטן, אבער טאמער מאכט אפילו א שמירה פחותה איז גענוג. דתניא פון ווי ווייס איך? אז ושילח וביער רעדן זיך וועגן שן ורגל, דאס האט מען שוין געזען אנפאנג מסכת, וואס שטייט אין ברייתא, ושילח זה הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור, וביער זה השן וכן הוא אומר כאשר יבער הגלל עד תומו. על כל פנים זעהט מען טעמא פארוואס ביסטו מחיוב דעביד כעין ושילח וביער, ווייל ס'איז כמעט אזוי ווי דו האסט משלח געווען און עס געגעבן צו עסן בידיים, וואס דאס איז א פשיעה, בכהאי גוונא מיט א פשיעה ביסטו מחיוב הא לא עביד, ווען דו האסט נישט געטוהן בידיים ממש האסטו אפילו נישט האסט עפעס געטוהן אפצוהאלטן? לא, ביסטו נישט מחיוב, זעהט מען אז שמירה פחותה איז גענוג. אמר רבה, איז ביז יעצט האט מען פארשטאנען די גמרא מיינט דא צו זאגן, אז געוואלט זאגן די משנה גייט ווי רבי יהודה, זאגט די גמרא אפילו תימא רבי מאיר, ס'קען אויך שטימען ווי רבי מאיר, ווייל רבי מאיר רעדט נאר ביי קרן, ביי קרן זאגט ער דארטן דארף מען האבן א שמירה מעולה, ביי שן ורגל האט מען א קלארע ברייתא אז די תורה האט ממעט געווען די חיוב שמירה. זאגט די גמרא אמר רבה מתניתין נמי דיקא אז ס'גייט דווקא ווי ר' מאיר און נישט ווי ר' יהודה, דקתני צאן, די משנה שטייט הכונס צאן לדיר, מכדי, וואס עפעס כאפט מען אן צאן? בשור קא עסקינן ואתי, די גאנצע מסכתא ביז היינט האט מען געהאנדלט מזיקים, בהמות וואס פאר א בהמה? שור, די גאנצע יעדע פרק איז שור, פונקט דא,

אבער צאן איז נישט דא קיין קרן, צאן דווקא שן ורגל הוא דכתיב בה, וועגן דעם האט די משנה געשריבן צאן צו ווייזן מען רעדט דא וועגן שן ורגל, און שן ורגל איז אזא סארט מזיק וואס די תורה האט ממעט געווען בשמירתן, איז וועגן דעם איז גענוג א שמירה פחותה, אבער ווען מען וואלט גערעדט וועגן קרן וואלט טאקע נישט געהאלפן קיין שמירה פחותה, און טאקע ס'איז יא א ראיה צו ר' מאיר. וקמשמע לן, מען זעהט אויך דשן ורגל דמועדין הוא, שמע מינה, איז א שאלה וואס דאס מיינט וואס די גמרא וויל ארויסברענגען מיט דעם דשן ורגל דמועדין הוא, ס'דא וואס זאגן פשט איז, קמשמע לן דשן ורגל, הגם ס'איז א מועד מתחילתו, און מען וואלט געמיינט אז דו ווייסט קלאר אז ס'גייט געשעהן ס'איז א דבר הרגיל אז די בהמה עסט און טרעט, איז אפשר וואלסטו געדארפט מאכן א בעסערע שמירה, קמשמע לן ניין, הגם ס'איז מועדין הן, אף על פי כן, התורה מיעטה בשמירתן, שמע מינה, איז א ראי' די משנה שטימט טאקע, לויט ר' מאיר. תניא, אמר רבי יהושע ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, די ברייתא גייט אויסרעכענען פיר זאכן וואס די מענטש הייסט נאר א גרמא, און גרמא בנזקין איז פטור, בדיני שמים איז ער חייב, בדיני אדם איז ער פטור, וואס זענען די פיר זאכן? ואלו הן, הפורץ גדר בפני בהמת חבירו, איינער צוברעכט א וואנט וואס איז אין פראנט פון די בהמת חבירו, יענער האט צוגעשפארט די טיר אין די חצר וואו די בהמות טרעפן זיך און יענער גייט און ער ברעכט אפן די טיר און די בהמה לויפט ארויס, איז באמת ער דער וואס איז אחראי, ווען נישט ער האט צובראכן די טיר וואלט די בהמה נישט געקענט ארויסלויפן, אבער נאר א גרמא, פטור בדיני אדם. אדער הכופף קומתו של חבירו בפני הדליקה, איינער האט אנגעצינדען א פייער און די פייער האט א א פלאן ווי ס'גייט גיין, ווי די רוח גייט עס שלעפן, יענער האט א פעלד נישט ווייט פון דא אבער די תבואה זיינע איז נישט קעגן די מקום ווי די פייער גייט אריבער גיין, קומט א צווייטער און ער בייגט איבער די תבואה אז יעצט נאך ער בייגט עס ליגט עס במקום ווי די פייער גייט דורך גיין, האט ער גורם געווען אז די פייער גייט עס אויפעסן, אף על פי כן נאר א גרמא איז פטור בדיני אדם, השוכר עדי שקר להעיד, איינער האט געדינגען פאלשע עדים זאלן מעיד זיין, אז ראובן איז מחויב שמעון געלט, און בית דין גייט טאקע פסק'ענען אז ראובן איז חייב, איז דעי שוכר האט גורם געווען דעי חיוב, אבער עס נאר א גרמא איז פטור. והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו, איינער קומט תובע זיין א נתבע געלט, און ס'דא עדים וואס ווייסן קלאר אז ס'איז נישט אמת, און מ'וואלט אים געקענט מציל זיין, זיי וואלטן געקענט זאגן אז יענער האט אפגעצאלט, און זיי זאגן נישט, איז מחמת די נישט זאגן עדות האבן זיי גורם געווען יענער א הפסד, ס'איז אבער א גרמא, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, די גמרא גייט אויסרעדן די נעקסטע עמוד יעדע איינע פון די פיר פעלער וועט די גמרא אויסרעדן גענוי וואס די מציאות איז.